אזוי ווי ס'קומט יעצט קבלת התורה, און אונז לעבן מיר יעצט אין זייער זייער אנגעצויגענע צייטן, מ'האלט מיר אינעם אנפאנג פון די דריטע וועלט מלחמה, און ארץ ישראל איז אייביג אינמיטן א קרבן, אזוי ווי ביי די צווייטע וועלט מלחמה און ביי די ערשטע איז אלץ געווען דער איד א קרבן, יעצט איז די גאנצע מדינת ישראל מיט אלע אידן דארטן חלילה א קרבן, כ'וועל אביסל רעדן וואס דאס איז קבלת התורה.

זיי האבן זיך איינגערעדט כי חזק הוא ממנו, זיי זענען שוין שטערקער פונעם אייבערשטן, שטעל דיר פאר א איד איז ארויפגעפארן אין ספעיס, אלע וואס זיי פארן אין ספעיס זאגן אז מען זעט גדלות השם, ס'איז דאך נישט צום גלייבן וואס מען זעט, און דו זעסט נאכנישט אלעס, און געגאנגען דער ערשטער ארץ ישראל'דיגער וואס ער איז ארויפגעפארן האט ער געזאגט ער זעט דארט גארנישט, פארשטייסט? דאס איז עס, כל שכן אפיקורס ישראל דפקר טפי. און א אידישער אפיקורס איז נאך ארגער פון אלעם. עניוועי, איז אזוי, יעצט אין די גולן הייטס, און דאס הייסט רמת הגולן, איז אריינגעפאלן פון סיריע צוואַנציק ראקעטס נעכטן ביינאכט, מען האט נישט געקענט שלאפן, מענטשן זענען געשלאפן אין די שעלטערס, ס'איז געווען אן אלארעם פֿיר מאל אין איין נאכט, פליעט ארויס א מיסל, מען ווייסט דאך נישט וואו ס'וועט פאלן, קודם לייגט מען אן אלארעם יעדער זאל זיך לויפן באהאלטן אין די שעלטער. יעצט אין ריטעליעישן צו נעמען נקמה זענען געגאנגען די ישראלים און זיי האבן צוריק געשאסן מיסלס. יעצט, דער אייבערשטער קומט דאך נישט בטרוניא עם בריותיו, און ער קומט נישט ווילד צו כלל ישראל, ווייל סוף כל סוף אין ארץ ישראל איז דאך דא אידן וואס זענען מקבל עול מלכות שמים אינדערפרי און ביינאכט און מען זיצט און מען לערנט, אזא תורה וואס ס'איז דא אין ארץ ישראל איז נאך איז נישט דא געווען קיינמאל און ס'איז נישט דא אין די גאנצע וועלט. איך בין געווען יעצט אפאר חדשים אין ארץ ישראל, ס'קומען ארויס יעדן טאג נייע שיינע ספרים, די אלע גוטע ספרים וואס זיי קומען ארויס ווערן פארקויפט דארטן פאר די בני תורה ווייל זיי זוכן ספרים, די וואס זיי קומען שוין אן אויף אמעריקע דאס איז שוין ווייל אדער ס'איז נישט געווען אזוי גוט אדער ווייל ס'איז דא א גאר א גרויסע סורפלאס, די גוטע ווערן דארט פארכאפט, איך האב דארט געוואלט קויפן א ספר, איך האב פונקט נישט געהאט קיין געלט אויף מיר, איך בין געגאנגען א טאג ארום כ'וועל עס קויפן, צוויי טאג ארום, ס'איז נישט דא שוין צו באקומען, נישט דא. דעטס איט. שענסטע ספרים קומען פון דארטן ארויס. מען זיצט און מען לערנט תורה, תורה לשמה. און למעשה מוז דער אייבערשטער געבן א טשענס פאר כלל ישראל אז זיי זאלן קענען תשובה טון. האט ער יעצט געגעבן א מורא'דיגן טשענס אז מען זאל קענען תשובה טון. ער האט געוויזן אז פון די צוואַנציק איז קיינער נישט געהארגעט געווארן. א גרויס טייל איז געפאלן אויף סיריע אליינס. און די אנדערע טייל איז געפאלן אין רמת הגולן וואס דאס איז אין ארץ ישראל. אבער למעשה האט עס ברוך השם קיינעם נישט געשעדיגט. סאו דאס הייסט ביי אונז אויף ענגליש א וועיק אפ קאל, נישט אז דער אייבישטער וועט מוותר זיין, איז למעשה דארף מען זיך זעהן צוזאמצונעמען וואס דארף צו זיין דארף מען קודם אנהייבן צו פארשטיין, די ערשטע זאך און די מער סכנה'דיגסטע זאך וואס איז דא איז אז מען גייט יונגלעך און מיידלעך אין מיליטער און צהל, דאס איז די גרעסטע סכנה פאר כלל ישראל און ס'איז די גרעסטער חרון אף פארן אייבישטן וואס רעגט אים אויף, דא איינע פון די גרויסע. דינערס אין דעם צעהל איז ער הייסט דוד העגער ער איז אין די וויזשניצער רבינ'ס אקעיזשן האט ער געזאגט ער געט זיבן מיליאן דאלער צו בויען די שול אין בני ברק, אבער ר' שרולטשע מוז מסכים זיין אז די בחורים זאלן גיין אין מיליטער, ס'הייסט א מעשה? ער קומט אן איינטיילן וויאזוי מ'זאל אידישקייט פירן. פארוואס? ווייל ער איז געווען אמאל אן ארעם יונגל און האט זיך אויפגעארבעט אין קאליפארניע אין ריעל עסטעיט און זיין ווערט איך ווייס צייטונג שרייבט צוויי ביליאן דאלער אנשטאטס אז שרול זאל אים זאגן איך קען נישט נעמען דיר דאס געלט האלט עס דיר כ'על האבן געלט פון ערגעץ אנדערש איז טוט מען יעצט נעגאושיעטן ווען און וויאזוי נאר בחורים וואס זיי דרייען זיך אין די גאס איך וויל מסביר זיין פארן עולם רב שטיינעמאן זכרונו לברכה האט נישט פארשטאנען אז אויב א ישיבה קען נישט פועל'ן ביי א בחור ער זאל זיך פירן בקדושה וטהרה און ער מוז זיך דרייען אין די גאס, איז נישט דא מער קיין תקנת פון רב שיע בן גמלא, מען דארף זיי אלע שיקן ארבעטן, מען טאר נישט איין טאג זיי האלטן אין א ישיבה, א ישיבה איז א טאטעל פעיליער אויב זיי קענען נישט געבן א היימישן חינוך פאר בחורים און פאר יונגלעך, וואס האב איך פון די גאנצע ישיבה? שפאר עס צו, ס'מורא'דיג, ס'א חרבן עולם וואס דא איז. יעדער ראצער ער עפענט א ישיבה, יעדעס חסידות מוז האבן סאלדאטן, עפענט ער א תלמוד תורה מיט א ישיבה מיט א מיידל סקול, און נאכדעם קומט אן אזא חזיר ווי דער נחום קליין און ער לאזט צו אז א ספייקי זאל טאטשן מיידלעך, און יש אומרים אז ער האט אויך געטאטשט, וואס איז געווען א שמו לי ויש מלך, אבער אויף דעם נעם איך נישט הונדערט פראצענט אחריות ווייל קיינער קומט דאך נישט פאראויס אפילו אויף ספייקי, כ'רעד יעצט. מיט מענטשן, מענטשן זאגן גיי פראטעסטירן, זאג איך איך גיי נישט, פרעגן זיי מיך פארוואס, זאג איך איך וועל דיר זאגן פארוואס, ס'איז דא א איד וואס ער קאלט מיך אן און ער זאגט מיר אזוי, דו זאגסט מ'זאל גיין פראטעסטירן קעגן נחום קליין, איך וועל דיר פארציילן א מעשה, איך האב געהאט פיר מיידלעך און די פיר מיידלעך האט זיי קיינער נישט אנגענומען, כאטש זיי זענען געווען וואוילע סחורה, און למעשה אדער האט ער נישט געהאט קיין געלט, היינט קען מען נישט וויסן ווייל היינט פאר נישט צאלן די בילס ווי האט קליינמאן געזאגט אין סאטמאר אפיס? ס'קומט אן אלמנה וויינען זי האט נישט קיין געלט צו באצאלן זיי קומען פשוט וויינען זאגט זי כ'בין אן אלמנה ווייסטע וואס אויב דו ביסט אן אלמנה איז גיי צו דיין מאן און רעד דיך אויס דאס הארץ ביי אים ס'איז דאך די רוצחים געווארן סאטמארער רב האט זיך געפלאגט ווי א הונט צוצושטעלן מוסדות און ער האט נישט געשלאפן בייטאג און ביינאכט און ער האט געבארגט געלט און ער האט אלעס געטון אז ס'זאל פאר כלל ישראל גיין גוט, זענען אנגעקומען זיינע ווי מ'זאגט סופאוזינגלי העלפערס, זיי האבן געמאכט דערפון א ביזנעס, יעדער מאכט גרויסע וועידזשעס און ס'איז נישט דא פאר א קינד וואס האט נישט צו באצאלן איז נישט דא ער זאל האבן א פלאץ. און זאגט מיר די פרוי, איך מוז מכיר טובה זיין פאר נחום קליין, איז וויל איך אייך פרעגן? האב איך געפרעגט די פרוי, כ'וויל אייך פרעגן א זאך, האסט פיר טעכטער, איך וויל דיר זיי טראגן אויף א פלאץ, און אונז'מיר זיי מאכן הוקערס, ס'איז דא די וואס מ'טוט טרעפיקן קינדער, און איך וויל דיר זיי צושטעלן אז זיי מאכן צוויי טויזנט דאלער א וואך. נאר יעדער גוי האט זיך אויסרייבן איר, זאגט זי ביסט משוגע וויאזוי רעדט איר אזוי, איך מיין איך פארשטיי מיך נישט דאך איר הייסט דאך א משפיע פאר די גאנצע וועלט און איר ווילט מיינע טעכטער נעמען זאלן ווערן הוקערס און ס'געבן אפאר טאלער אין אפאר וואכן ווען זיי קריגן עידס און קראנק ווערן, זאג איך איר איך וויל אייך עפעס זאגן איר כאפט נישט אז וואס איר האט מיר יעצט געזאגט איז די זעלבע סטעיטמענט איך האב עס נאר געזאגט אויף ענגליש און איר זאגט עס אויף ספאניש באט בעסיקלי וואט יור סעיאינג איז וויבאלד קיינער האט נישט געוואלט אננעמען די טעכטער האב איך נישט געהאט קיין ברירה כ'האב זיי אריינגעגעבן אין א סקול ווי מ'האט זי יא אנגענומען, און אז איך ווער געוואויר אז דארטן דרייט זיך א חזיר וואס דער חזיר איז דער מענטש וואס ער קען מאנס זיין דיין טאכטער, און דאס נישט קענען קומען פאר עס זאל נישט נאך א קליינע זאגן איך ווארף זי ארויס, סאו בעיסיקלי וואט יו דואינג איז דו פארקויפסט דיינע טעכטער פאר די פרייז אוו מיט. פלייש, כ'געב דיר א שיין מיידל, טו מיט איר וואס דו ווילסט, באט עס לאנג עז יו האלד הער אין די ישיבה צו נאך אין מיידל סקול. זאגט זי, ווייסט, קאם טו טינק אוו איט האסטו מיר געעפנט די אויגן, איך גיי טאקע ארויסנעמען אלע קינדער. זאג איך, אזוי האסטו געדארפט טון רייט עוועי, ווייל דו ביסט אים מחויב מכיר טובה צו זיין? זאג מיר נאר, אז ער וועט וועלן מאכן א מיט דיין טאכטער א בעיבי, עסטו אויך צולאזן? ווייל דו ביסט אים מחויב מכיר טובה צו זיין, ביז וואו גייט הכרת הטוב? ביז ס'איז דא אידישקייט נאכדעם איז נישט דא קיין שום הכרת הטוב, און זי האט מיר געזאגט איר זענט גערעכט איך גיי ארויסנעמען די קינדער, יעצט דאס איז וואס דא גייט פאר, אונז פארקויפן מיר דעם אייבערשטן מיט זיין תורה פאר אונזערע באקוועמליכקייטן, סופאוזינגלי וועגן דעם ווארט שידוכים, איז די זעלבע טוט מען יעצט אין די ישיבות, א בחור טויג נישט אין די ישיבה, דארף מען אים שיקן ארבעטן, מען דארף אים שיקן צו א מענטל אינסטיטושען, מען דארף אים עוועליועיטן, און וואס דער אינסטיטושען זאגט דאס דארף מען טון. די איינציגע סעלושען וואס מען האט פאר א פראבלעמייזד בחור צו א בחור וואס האלט נישט ביים לערנען איז ער זאל גיין אין צבא, ווייל איך האב געלערנט אין די ישיבה, איך בין אויך געווען א בחור אין א ישיבה, איך קען ענק זאגן, די שוואכסטע קעפ, די שוואכסטע, נישט די כמעט די שוואכסטע קעפ, די שוואכסטע, זענען היינט מולטי מולטי מיליאנערן, סאו וואס זאל איך מיר איינרעדן? אז דער בחור האט נישט קיין קאפ, ער שטעלט דאך צאם, דאס רופט מען א קאמבינא, אין ארץ ישראל הייסט עס א קאמבינא, מען שטעלט צאם, פון דא עלעך נעמען געלט, פון דארט עלעך בארגן, פון דארט עלעך דרייען, דאס עלעך פארקויפן, דאס עלעך פליפן, ער שטעלט צאם אזאלעכע וואונדערבארע דיעלס, און ער איז קיינמאל אין קיין היי סקול נישט געגאנגען, און אוודאי נישט אין קיין קאלעדזש, סאו לאמיך פארשטיין פונקטליך, ער וויל זאגן אז דער בחור האט נישט געהאט א גוטן קאפ? וויאזוי פלעגט דער דער מלמד פלעגט טשעפען די קינדער, פלעגט ער זאגן די מחילה קאפ, די זאדי קאפ, יעדער מלמד פון ווי ער איז געקומען פון וועלכן פויערישן לאנד האט דאך געהאט זיין עקספרעשן, מחילה קאפ, זאדי קאפ, די חברה זענען גארנישט קיין זאדי קעפ, די חברה זענען ממש אנבעליוועבל, און זיי קענען צוזאמשטעלן קאמבינאס אנבעליוועבל, און ווען זיי זענען ארויס אין די גאס, אסאך פון זיי כ'האב געהאט א נאנטע חבר אין די ישיבה וואס איך איך אליינס פלעג אים רופן. פאטעיטא קאפ. איך פלעג אים טשעפען, ער איז געזעסן לעבן מיר און כ'פלעג אים זאגן ביסט א פאטעיטא קאפ. דער מענטש איז אזא דזשיניעס ער איז אריין אין קאמפיוטערס, הער מ'האט אים אריינגענומען אין איינע פון די גרעסטע קאמפעניס אן א היי סקול עדיוקעישן. ער איז אזא דזשיניעס אין קאמפיוטערס. איין טאג, ס'איז דורך אפאר חדשים, רופט אים דער באלעבאס אפ און ער זאגט איך וויל דיך פרעגן עפעס. ער האט אים גערופן זאל אראפקומען אויף אן אנדערע סטעיט דארט ווי די העדקוואטערס איז איך וויל נישט זאגן ווי ווייל ס'איז נישט מיינע ביזנעס יענעם ווי מען זאגט ארויסצוברענגען אין די עפענטליכ. פרעגט אים, זאג מיר, איך וויל דיך עפעס פרעגן, ביסטו אפשר אויף דראגס? פרעגט ער, פון וואנעט זעסטו אז איך בין אויף דראגס? איך מיין, איך ארבעט, איך איי דא עווריטינג, דו וואוינסט דאך נישט בכלל אין ניו יארק. זאגט ער, לאמיר דיר זאגן, איך זעה אלעס, יו וויל בי סורפרייזד, איך בין א ביזנעסמאן, איך קוק אויפן קאמפיוטער וויאזוי דו פירסט עס, און איך זעה אז דו ביסט אויף דראגס. האט ער אים געזאגט, אזוי, הער אויס, אויף דראגס בעצם בין איך נישט, איך בין נאר אויף קענעביס, קענעביס וויסן מיר זיך שוין מורא העט. קיצור, זאגט ער פארן בעל הבית, ווייל איך גיב דיר א קאמיטמענט, איך גיי קיינמאל מער נישט טאטשן א ציגרעטל. זאגט מיר יענער יונגערמאן, דו שיקסט מענטשן טערעפי, מען קען זיך נישט ארויסקריכן, אהער מיט אהין, דאס אלץ ווייל זענען ליידיגייערס. דו ווייסט, איך האב שוין נישט געטאטשט זעקס יאר א ציגרעטל, איך. גארנישט! פארוואס? ווייל איך ווייס איך האב א דזשאב, און א גוטן דזשאב, און איך ווייס אז מען האט שוין געכאפט אז ס'טויג נישט. איז האב איך גראד אויפגעהערט, קיינער גייט נישט אויפהערן דזשאסט לייק דעט, די גאנצע דראגס קומט פון ליידיגייערס, מענטשן וואס האבן נישט קיין תענוג אין זייער לעבן, עניוועי סאו דאס זענען די זאכן וואס אונז דארף מען פארשטיין, דער סיסטעם פון נעמען א בחור און אים שיקן אין מיליטער דאס איז געווען א קורצזיכטיגער סיסטעם, פון שטיינמאן און פון נאך אפאר ראש ישיבות וואס זיי האבן קיין שייכות נישט צו חינוך, זענען נאר געווען מחנכים ווייל זענען געווען ערליכע אידן האט מען זיי אריינגענומען. מיט די צייט הייבן זיי שוין אן צו זאגן א מיינונג אויך, און באלד וועלן זיי שוין זאגן צו ס'איז יא דא א באשעפער חלילה צו ס'איז נישט דא א באשעפער חלילה, זיי הייבן שוין געבן מיינונגען. ווער זענען זיי זאלן געבן מיינונגען? ס'איז בסך הכל ערליכע פרומע מענטשן, מען קוקט אויף זיי ארויף. אבער אין א הנהגה דארף זיין געהעריג סייקייטריסט סייקאלעדזשיסט, סאו די מיליטער גייט אויסהיילן דעם בחור. אוועק. איך בין געווען אין מיליטער, מ'האט מיך געבעטן איך זאל מאכן דארט א מקווה. כ'בין ארויסגעפארן, כ'האב געזען בחורים מיט שיינע געדרייטע פיאות גייען זיי אויף די בעק, אזוי נישט פון די פראנט, מיט ביקסן און מיט אלעם, און כ'האב זיי געזאגט, קינדערלעך, עטס גייטס דא אריין אין מיליטער? פארוואס? פאר אביסל סעקס? קענסט גיין אין תל אביב אויף רחוב יפו, אין ירושלים אויף רחוב יפו, וועסטו טרעפן וויפיל דו ווילסט, באצאל די פופציג שקל און געט די העל אוט. איז בקיצור, האבן זיי אנגעהויבן, דער ראש ישיבה האט געזאגט זיי טויגן נישט און זיי טויגן נישט, און בקיצור, און די סוף איז געווען אז זיי זענען אנגעקומען דא אין מיליטער, פרעג איך אים און ווי איז דיין סעקס לייף, איך זעה דאך אז דא איז נישט דא קיין מיידלעך, האבן זיי מיר געזאגט אונז זעמיר דא, און דא איז א וואלד פון בערך א דריי פערטל קילאמעטער צווישן אונז מיט גרויסע ביימער, און אויף די אנדערע זייט איז דא פיר אהאלב טויזענט בויס און גערלס, יונגלעך און מיידלעך, און ביינאכט איז די וואלד דאס איז אונזער בעדרום. סאו למעשה איז אזוי, איז למעשה וואס האסטו יעצט אויפגעטון מיט דעם, דו האסט בעסיקלי גארנישט אויפגעטון, דו האסט נישט געראטעוועט דעם קינד, פונקט ווי זיי פלעגן מיר אייביג זאגן, שטעלסט אריין איינעם אין תפיסה, ער איז א חזיר. פלעגן זיי פרעגן, וואס טוסטו אויף? גיי געב אים טערעפי. האב איך מסביר געווען אזוי, טערעפי זאל ער זיך גיין נעמען אליינס פאר מען כאפט אים, ווען מען כאפט אים שוין גיי איך אים נישט געבן טערעפי. ער וויל טערעפי, אונז געבן מיר טערעפי אויך, אונז געבן מיר וואוטשערס אויך, אונז געבן מיר אלעס מען זאל קענען גיין צו סייקייעטריסט. נאכדעם ווען מען כאפט אים איז שוין נישט דא קיין טערעפי, נאכדעם גייסטו אין דזשעיל. פרעגן זיי אבער, וואס טוסטו אויף מיטן דזשעיל? זאג איך אים, נאטינג, דזשאסט טו קיעפ הים אףף די סטריט. ווייל ווילאנג ער איז אףף די סטריט טשעפעט ער נישט און ער אטאקירט נישט, אבער בעסיקלי ס'איז נישט קיין טערעפי א דזשעיל, די זעלבע דא אויכעט, וואס טוסטו אויף דא אין מיליטער? גארנישט, דו זאגסט אז דאס וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן אז אונז זאלמער א געצוימט לעבן אז אונז זאלמער א הייליג לעבן און אונז טאר מען זיך נישט אויסרייבן און מען טאר נישט האגן און קישן מיידלעך, די אלע זאכן זאגסטו פארן אייבערשטן אנטשולדיגט איך בין נישט א סוקסעספול מענטש אין די אלע זאכן, איך וועל גיין אין מיליטער, און דארט מעג מען עס לכתחילה טוהן, און שטעל דיר פאר ווי ווייט ס'האלט, פאר אביסל סעקס פארקויפט מען זיך דאס לעבן אויכעט, ווייל דו קענסט געשאסן ווערן, יעצט איז דא גרויסע פראבלעמען, ס'האט זיך אנגעהויבן א מלחמה, און ס'פאלן סאלדאטן פון ביידע זייטן, פון זייערע און פון די ישראלישע אויכעט, ס'הייסט דער סעקס האט אים, דער סעקס דרייוו מיט דעם ביסל סעקס האט אים געקאסט זיין לעבן, און דאס איז א חינוך געווען? דאס איז קיינמאל נישט געווען קיין חינוך. מ'האט עס קיינמאל נישט געטארט צולאזן, נאר וואס? שטיינמאן איז געווען פון די עלטסטע מענטשן אינעם דור, און אז יעדער ראש ישיבה האט געזען אז שטיינמאן נעמט אן אחריות, איז יעדער געווארן דער פעלד פארער. באט ניין, דער אייבישטער פיומט, דער אייבישטער זאגט וואטס גאואינג אן אין מיליטער, דאס איז נישט אביזרייהו דגילוי, דאס איז דער גילוי עריות פון וואס פרשת אחרי קדושים רעדט זיך, און דער נביא ירמי' האלט אין איין זאגן וואס זיי האבן מטמא געווען ארץ ישראל, און קיינער האט גארנישט געזאגט, יעדער זיצט זיך רואיג, יעדער זיצט זיך שטיל. שטאט מ'זאל זיך צוזאמזעצן אלע רבנים און זאגן ליסן אונז האמיר אין ארץ ישראל זיבעציג טויזענט קינדער דראפ אוטס ווער אר ווי גאוינג און וואס גייט זיין צען יאר ארום קיינער זאגט גארנישט עיקר איז יעצט איז דא געלט מען שנארט פון די גאנצע וועלט מען האט א רעסעסיווע און די רעסעסיווע איז איז די גאנצע קאמאנדא און דעטס איט. סא ארום זיך וואס גייט פאר און קיינער פלאנט נישט אהעד, דעיז נאו פלענינג אהעד, דער סוף גייט זיין, לויט ווי איך פארשטיי איז שוין דא אין בארא פארק גאנץ א שיינער עולם פון אידישע קינדער וואס זיי גייען אין פאבליק סקול, און איך הער זאגן אז אין מאנסי איז דא א טאטע וואס ער האט דארטן זעקס זיבן קינדער אין פאבליק סקול, האב איך אים אפגעקאלט, כ'האב אים געפרעגט וויאזוי האסטו דאס בייס ערלויבט, זאגט ער אז קיינער האט מיך נישט געוואלט אננעמען, פרעג איך פארוואס נישט, זאגט ער ווייל איך טרים מיר די בארד, כ'האב זיי אלע אין דער ערד, איז ער גייט אריינגעבן די קינדער אין פאבליק סקול און זיי לערנען דארט. און ס'איז א מאדעל, ס'איז א מאדעל וויאזוי גאט נוצט. פארוואס ס'איז א מאדעל? ווייל מ'שטערט זיי נישט אלץ רעלידזשען, און זיי ברענגען זיך מיט זייער אייגענע לאנטש, ווי די צייט הייבט מען אן צו געבן אין פאבליק סקול לאנטשעס. צען יאר ארום וועט כמעט נישט זיין קיין תלמוד תורה, ס'וועט זיין אלעס פאבליק סקול, אפילו ביים היימישן עולם. זייער חינוך איז בעסער ווי אונזערע, ווייל זיי קענען נישט טאטשן א קינד ווייל ס'איז אלעס געמאניטערט, ביי אונז איז אויך געמאניטערט, איך האב ערלעדיגט אז די גאווערמענט זאל עס אריינלייגן אין אלע סקולס, אבער ביי אונז לעשט מען עס אויס. איך האב יעצט גערעדט מיט די הויפט סיטי אפישעלס, די גאווערמענט אפישעלס פאר די סקולס, כ'האב זיי געפרעגט איך וויל וויסן ווי אין נחום קליינס ווידיאו, ער רעדט דאך אזוי ברייט פון ווער מען קען קומען זעהן די ווידיאו, ניין ניין אונז וויל מען נישט, אונז וויל מיר אז די פעדערל ביורא אוו אינוועסטיגעישאן זאל עס באקוקן, אז די גאווערמענט האט פאר דעם באצאלט, לעטס יוז איט, זאגן זיי יו רייט, און נאך האב איך געוואלט וויסן, ספייקי צו ער האט א ניק נעים, דאס איז א ניק נעים, וואס זיין עכטע נאמען איז, קען זיין ער איז אן אנטלאפענער פון ערגעץ פון דעלעוועיר, פון א אדער פון א בית משוגעים אדער פון א דזשעיל. ווייל האו דו ווי נאו וואטס גאוינג אן זאגן זיי יו רייט אן דיס טו? איך דארף זיי געבן חכמה? איך בין עפעס אין די מענעדזשמענט ביזנעס? איך בין א רעטייערטער מענטש? סאו דאס איז וואס דא גייט פאר. ס'האבן געקומען נייע רבנים, נייע מגיד שיעורים און געזאגט פארן אייבערשטן האסט אונז געגעבן זייער א שיינע תורה פון סיני באט ווי דאונט עגרי וויט יו חס ושלום, ווי דאונט, די ראש ישיבות דאונט עגרי. א ראש ישיבה קען נעמען בחורים און שיקן אין מיליטער? ס'איז גילוי עריות, און נאכדעם איז פארשטייסט בכלל די הרג'נען און מלחמות מיט די אלע זאכן, דאס איז געמאכט פאר ישיבה בחורים? ער איז נישט מצליח אין ישיבה דארף מען מאכן א געזעץ אין כנסת, ווער ס'איז נישט מצליח אין ישיבה זאל גייען מאכן ביזנעס, זאל זוכן דזשאבס. און דא אין אמעריקע קען איך א קאמפאני וואס זיי ברענגען אריין העדזש פאנדס אין ארץ ישראל, העדזש פאנדס איז אויפן סטאק מארקעט העדזשט מען געלט. עטס ווייסט וויפיל ביליאנס אוו דאלערס מדינת ישראל געבט דא אוועק אין אמעריקע פאר אינוועסטמענט? אר יו קידינג? די רייכסטע ריעל עסטעיט אין די וועלט איז היינט ארץ ישראל, און וואס איז? פארוואס זאל איך נישט לאזן די אידישע קעפ זאלן גיין פארדינען א דאלער? ער האט יא א שיעור צו ער האט נישט א שיעור, פארדין אפאר דאלער, האב חתונה און האב א ווייב און מאך קינדער און האלטס אויס בדרך כבוד. דאס איז וואס דא גייט פאר. האבן מיר אונז געזאגט פארן אייבערשטן דו ווילסט אז ס'זאל זיין? ריין כלל ישראל פון זנות קדושים תהיו און אונז וויל מען נישט פארוואס? אה סתם אזוי קען איך נישט שפייען דעם אייבערשטען אין פנים ווייל ס'הייבט זיך אן א מעשה אז אונז האמיר נישט קיין וועג ארויס און אונז האמיר נישט קיין וועג אריין כ'האב ענק שוין געזאגט זכריה וואלערשטיין איז איינער פון די גרעסטע משפיעים היינט ער האט א סקול פאר דראג גערלס ער טוט זייער אסאך ער זאגט דרשות ער איז סאמטינג ספעשל דערציילט ער אמאל אז זיין רבי אין חדר זענען קום אים וויזיטן און זאגט אים יו סי זכריה ווען יו ווער סטיל סמאל איי טאלד יו יו וויל בי א סוקסעס א לעדזשענד ער איז אויך א מולטי מיליאנער אויכעט ער דרייווט א ראווער קאר פאר הונדערט טויזענט דאלער שוין בקיצור זאגט זכריה וואלערשטיין צוריק פאר זיין מלמד איך וויל דיך דערמאנען וואס דו האסט מיר געזאגט דו האסט מיר געזאגט דו וועסט זיין אזא פעיליער אז ווען איינער וועט האבן א לאך אינדערהיים און ער וועט וועלן צושטאפן דעם לאך אז א רעט זאל נישט אריינקומען וועט מען דיך דארט אריינשטופן אזא גארנישט וועסטו זיין. ווייסט אזוי גייט צו אונזער גאנצע חינוך אזוי גייט צו אלעס און די וואס זיצן ביי די הויכע פענסטער די גרויסע מגידי שיעורים מיט די רבנים ווייסן אינגאנצן נישט וואס טוט זיך ווען נאפאליאנס מלחמה האט אויסגעבראכן ווייל ס'איז נישט געווען וואס צו עסן און אינדרויסן איז געווען א פראטעסט האט נאפאליאנס ווייב געפרעגט וואס גייט פאר דא אינדרויסן אז מען פראטעסטירט? האבן זיי געזאגט ווייל ס'איז נישט דא קיין מעהל צו מאכן ברויט האט זי געזאגט זאל מען באקן קעיק, זיי כאפן נישט אז קעיק איז אזא לאקזשערי אז מען האט נישט קיין ברויט וועט מען נישט באקן קיין קעיק, זיי דאונט כאפ דעם ענין, און מען פארפירט כלל ישראל, און דער אייבערשטער שיקט אונז יעצט סלאולי באט שורלי ווארנינגען, און די גאנצע גאווה פון זייאניזמוס איז דאך היינט געפגר'ט, איך רעד דאך מיט ארץ ישראל'דיגע, איך בין דארט געוען יעצט א לענגערע צייט, זיי אלע זאגן זיי די געים איז אווער. פרעג איך וואס הייסט די געים איז אווער? זאגן זיי מיר קוק אהער, יעדע צען יאר איז דא א נייע מאוומענט אז זיי קענען קומען נענטער צו ארץ ישראל, און אונז נישט געקענט קומען אן צו מדינת ישראל, יעצט קומען זיי נענטער און נענטער, זיי האבן מיסילס, זיי האבן אפאר הונדערט, זיי האבן, זיי זאגן זיי האבן צוויי דריי טויזנט מיסילס איינגעפלאנצט אויף ארץ ישראל ארויסצושיסן, אזוי זאגן זיי, יעצט האט מען צעשאסן א בונקער און נאך א בונקער, ס'איז געווען דארטן, ס'האט אויפגעפלאצט אז די גאנצע ערד האט געציטערט, טו פוינט פייוו אויפן ריכטער סקעיל. האט ער באהאלטן סחורה רחמנא לצלן, ביז יעצט האט מען געזאגט אז מ'האמיר א איירן דאום און מ'קען נישט אנקומען אויף תל אביב און אויף חיפה, יעצט זאגן זיי אפן קלאר, איראן זאגט איך קען אנקומען אין וועלכן שטאט איך וויל, דאס וואס ער שיסט יעצט מיסלס און מ'האקט אראפ, דאס איז פרעקטיס, דעטס אלל איט איז. ס'פרעקטיס צו זעהן. יעצט איז אזוי, טאמער מ'באמבעדירט דארטן סיריע, ווער ס'ליינט די צייטונגען ווייסט אז דארט איז שוין עניוועי נישט דא איין בילדינג וואס איז גאנץ, יעדע בילדינג איז שוין געדעמעדזשט דא אדער דארט, אדער דיירעקט פון א באמבע, אדער אימפעקט. טאמער חלילה פאלט איין באמבע אויף מדינת ישראל, אויף תל אביב, אדער אויף חיפה, אדער אויף ירושלים ווי ס'איז העווי באזעצט, זעמיר פערטיג. נישט דא מער קיין מדינה. די וואך זאגט אונז דער אייבערשטער אין ארץ ישראל און ער זאגט עס אונז נאר מער אין חוץ לארץ ונתתי שלום בארץ ואין מחריד דאס איז די גרעסטע ברכה וואס א מענטש קען האבן. איך פאר ארום אין די מידוועסט אסאך וועגן מקווה'ס, בין איך געווען אמאל זעה איך ווי די ראביי לאט איבער די שליסל אין די קאר און ער לאט אפן די ווינדאוס, פרעג איך אים יור נאט אפרעיד? זאגט ער ליסן איף הי רילי נידס מיי קאר דארף ער עס נישט צוברעכן זאל ער עס נעמען מיט די שליסל. פיפל אר נאט עפרעיד אין סערטען עריעס טו ליוו וויטאוט א לאק אן די דאר, קיינער וועט נישט אריין וואקן דארט, ס'איז דא אזא זאך וואס דער אייבישטער געט אריין ונתתי שלום בארץ ואין מחריד, ווען? אם בחוקותי תלכו, און אויב נישט זאגט דער אייבישטער די אנדערע זיבן די קללות, די סעווען טיימס סעווען די פארטי ניין קללות, דאס מוז מען אנהייבן צו פארשטיין, רבותי אונז זעמער ראנג דעם גאנצן וועג. קיינער רופט זיך נישט אן, מען שמד'ט אויס קינדער אין ארץ ישראל. יעצט דעיס וואלט שוין נאר געווען א האלבע צרה, פארוואס? ווייל אז א זכר גייט אין מיליטער איז איז עס גילוי עריות און רציחה מיט אלעם. יעצט וויל איך אבער גיין צו די סעקענד שלב, צו די סעקענד פייז, פייז נאמבער טו, ס'איז דא אזא זאך וואס מען נעמט מיידלעך אין מיליטער, דעיס איז שוין זיכער נישט ערלויבט ביי קיינעם, דעיס האט שוין אויכעט לא ילבש גבר שמלת אשה. זאגט דער תרגום זאל נישט אנטון קיין כלי זין, א פרוי טאר זיכער נישט גיין אין מיליטער, איך בין געווען יעצט אין ארץ ישראל, איך בין געווען דארטן אפאר חדשים, איך וויל אייך זאגן די רייץ און די תמיכה, די אנערינג וואס א מיידל האט ווען זי איז א זיבעצן א האלב צו אכצן און זי גייט אריין אין לשכת הגיוס אין איר נעיבערהוד, ווי ווייט מען פרעיזט איר, ווי ווייט מען טוט ארויפקוקן אויף איר, זי גייט זיך אננעמען פארן לאנד, זי גייט האלטן א פראנט, פארוואס זאל זי נישט גיין, שי העז איט אלל דע וועי פראם עווריבאדי, איך האב חברים, זיי האבן מיר פארציילט, איך האב שוין נישט קיין השפעה אויף מיינע טעכטער, ס'איז דא די גאס, די גאס קוקט צו, די סקולס לאזן עס צו, די סקולס קענען נישט זאגן גארנישט ווייל זיי באקומען גרויס געלט, און אז זיי וועלן זאגן מען זאל נישט גיין וועט מען אויפהערן די געלטער, אלעס איז געלט, איינער מאכט געלט, און דיין טאכטער ווערט א קרבן פאר יענעם. איך האב גערעדט מיט א איד, ער וואוינט אין צפת, דארטן וואו איך האב געקויפט א דירה, האט ער מיר געזאגט, ר' נחום, איך האב דריי קינדער אין פראנט, איינער איז אין לבנון, איינער דא, איינער דארט, פרעג איך אים, וויאזוי האסטו דאס צוגעלאזט, ווייל די law איז אז טאמער איינער ווערט געהארגעט אין מיליטער, דארפן די אנדערע קינדער נישט גיין, די law איז אז דריי קינדער וואס גייען אין מיליטער, צו אפילו צוויי, שטעלט מען איינעם אויף א שוואכערע מקום סכנה און איינעם אויף א שטערקערע מקום סכנה. ער האָט אַלע דרײַ אױפֿן גרעסטן מקום סכּנה. פֿרעג איך אים, װאָס האָסטו דאָס צוגעלאָזט? זאָגט ער, איך? צוגעלאָזט? װאָס? איך בין באַלעבאָס אױף מײַן קינד? פֿרעגט ער, װיפֿל ביסטו באַלעבאָס אױף דײַנע קינדער אין די יאָרן? זאָג איך, ביסט גערעכט, יור הונדערט פּראָצענט רײַט. סאָ, ס'איז נישט דאָ קײן חינוך. מ'איז נישט מסביר פֿאַר אַ מײדל, אַז דאָס איז נישט קײן דזשאָב פֿאַר דיר. נאָר אַדרבה, אײנער רײצט אָן דעם צװײטן, דער צװײטער רײצט אָן דעם דריטן. יעצט, די קנאים װײסן, װאָס ס'גײט פֿאָר. זײ האָבן אָבער אַן אַנדערן סיסטעם, װיאַזױ מע גײט צו. זײ װעלן נאָכלױפֿן יעדן חײל, װאָס ס'קומט מיט. יוניפארם און פארטיג. ווי גייסטו אנקומען מיט דעם? אין סוף גייט יענער צוריק שיסן, מען האט שוין יעצט צוריק געשאסן, און די פאליס זעצט שוין איין ווער ס'טוט עס, אלעס וועט נעמען אן ענדע, אויב ס'איז נישט דא חינוך איז נישט דא גארנישט, און דאס איז די גרעסטע פראבלעם. איך זאג אייביג, מען גייט יעצט קומען אין די גרויסע שולן, מען וועט זיך שטופן, ס'וועט זיך טון א חזר'ייקע אהער מיט אהין, זאג איך, ווילאנג דו האסט נאך השפעה אויף דיינע קינדער זאלסטו זען צו טון עפעס, האלט מיך אפ א טאטע, איך האב נישט קיין השפעה, וואס איז? ווען מיין טאכטער האט זי ארויסגעווארפן דא פון א סקול איז זי געפארן דאון סאוט, כ'וויל נישט זאגן וואו ווייל ס'איז יענעמ'ס פרייוועט זאכן, ז'איז געווארן אן אר ען, א רעדזשיסטערד נורס, און פארטיג, די איבריגע דארף איך דאך ענק שוין נישט זאגן אז פלטי בן ליש איז שוין געשטארבן, און יוסף הצדיק אויכעט, און די טאטע וויינט, כ'האב דיך אריינגעגעבן בסך הכל אינעם בעסטן חסידישן מוסד וואס איז דא, דאס איז וואס דא גייט פאר, אונז האמיר נישט קיין חינוך, און מען שטעלט אריין מחנכים פאר פאליטיק. וויקס. למשל, ר' מאטעלע האט געהאט זיין טאכטער, ס'איז נאך יעצט אויכעט, די מאשקאוויטש, זי האט ארויסגעווארפן צענליגע וויזשניצער מיידלעך, איז ממש א שרעק אין א אומגליק, און זי פלעגט זיך טעקסטן אום שבת מיט די חבר'טעס, און זי איז געגאנגען צו יענע און זיי האבן עס פארציילט, האט זי זיך דאך געפילט גילטי ווייל זי האט דאך ארויסגעווארפן די מיידל, איז זי געלאפן און זי האט געזאגט. אז טאמער זי הערט נישט אויף צו טעקסטן און צו דערציילן אין די גאנצע שטאט אז זי טעקסט שבת, זאגט זי איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם אבער געב א קוק איך האב פערציג מיידלעך פון דיין סקול וואס איך האב זיי געטעקסט אום שבת און זיי האבן מיר צוריק געטעקסט און דאס איז די שענסטע משפחות ממילא אז דו ווילסט אנהייבן מיט מיר א מלחמה איך גיי מיט דיר אן איך האב שוין נישט קיין פראבלעם איך האב שוין נישט וואס צו פארלירן נעמט מען א אפגעריסענע פערד א ווילדע צוקאכטע משוגענע אזוי ווי ר' מאטעלע'ס קינדער זיך איין משפחה די מאשקאוויטשעס איז דאך ר' מאטעלע'ס א טאכטער זענען דאך משוגעים אלע און מען נעמט זיי אז זיי זאלן זיין מחנכים פארשטייסט דאס נישט ווען האבן זיי זיך געלערנט חינוך ביים טאטן האבן זיי געזעהן חינוך די טאטע איז דאך געווען א צעווילדעוועטער האן די טאטע האט נישט געקענט דורכשמועסן א פראבלעם איז אריינגעקומען און מען האט אים געזאגט עפעס ווער עס איז געווען דער ערשטער דער האט געווינען עס איז דא אזוי אז א שלאנג בייסט איינעם ווער עס טרעט דאס ערשטע אויף א וואסער דער ווערט געהארגעט ווערט דער אנדערער געהארגעט, אויב דער מענטש איז שנעלער צו א וואסער ווערט די שלאנג געהארגעט, אויב די שלאנג איז פאר די מענטש אין א וואסער איז ווערט דער מענטש געהארגעט, אזוי שטייט אין די גמרא, סאו איך וויל פארשטיין פונקטליך, ס'איז דאך געווען א ווילדער האן וואס ווער איינער איז אריינגעקומען און ער האט געזאגט אויף יענעם א ליגנט א שלעכטס אויף אים, שוין ווארף אים ארויס, ווער ביסטו זאלסט ארויס ווארפן, ווער ביסטו, דו האסט דורך געטון, דו האסט דורך געטון די סוגיא וואס זיי שלאגן זיך, און זיי האבן גענומען נאך זיינע קינדער זיי זאלן זיין מנהלים פון מוסדות. שוין פיין, א שיינע ריינע כפרה אויף די אלע וויזשניצע מוסדות, ס'איז נישט קיין נארמאלע זאך דארט, און דער אמת איז ר' מאטעלע נישט דער איינציגער, ר' מוישעלע האט איבערגעלאזט פאר אונז צוויי משוגענע קינדער, איינער איז א רשע מרושע, דאס איז מענדעלע, מענדעלע איז געווען א חזיר, איך געדענק מ'האט אים אוועקגעשיקט אויף סקווער ווייל ער האט אפגעטרענט האלב וויזשניץ אין בני ברק, ווידעראום דער אנדערער דארטן, דער סרול, דאס איז דאך סתם א בהמה, קענסט אים אנטון צוויי הערנער.

קינדערלעך עטץ ווייסן נישט, אין צען סעקענדס קען מען רעיפן א יודישע טאכטער, ווי פרימער אלס שנעלער קען מען זיי רעיפן, ווייל די מאדערענע גייען דאך מיט הויזן, איינע פון די טעמים פארוואס זיי גייען מיט הויזן איז מען זאל נישט קענען גרינג זיי רעיפן, א פרום מיידל געסטו א ווארף אראפ אויף די פלאר, און דו געסט א שטופ אריין דיין ערווה, די אונטערהויזן געבן זיך א ריק אין די זייט. און דו פארסט אריין איז זי פיניש. און דאס איז וואס אונז טוהן מיר. און די זעלבע איז אין צבא. מיר האבן דערציילט עטליכע אין צבא. זיי האבן געהאט דארט מיידלעך. זיי טוהן יעדע נאכט וואס מען טאר נישט. און קיינער זאגט גארנישט. שטייט אז ר' יוחנן כהן גדול איז שימש פ' שנה איז געווען א כהן גדול נאכדעם איז ער געווארן א צדוק. יעצט איז דא א גאנצע זאך צו דאס איז מתתיהו בן יוחנן צו נישט. כ'האב עס געזאגט ווען ס'איז געקומען חנוכה צייט. כ'האב עס שוין געזאגט אפאר מאל. ס'איז דא אין דעם א גאנצע אריכות צו דאס איז ער צו ס'איז געווען נאך א יוחנן. ווייל. למעשה איז ער געווארן א צדוקי, זיינע קינדער האבן געמאכט אזא העלדישע זאך, זיי האבן צוריק מחזיר געווען תורה שבעל פה מיט אלעם, א גאנץ צוריק. כ'וויל ענק זאגן, איך האלט פערסענעלי ס'איז מיין אייגענע תורה, אז עס איז א פורים תורה, עטס קענטס עס אדער רידזשעקטן אדער אויסהערן. עטס מיינטס אז ער איז טאקע געווארן א צדוקי? א נעכטיגן טאג! געווען אביסעלע אלט און ער האט שוין נישט געכאפט די מצב און ממילא האט ער געטוהן זאכן וואס דאס האט אויסגעזעהן ווי מעשה צדוק, צדוק הייסט צדק, וואס ער האט געטוהן האט ער געהאלטן אז ער טוט גוט, יעצט אונז האמיר עס געזעהן בימינו, רב שטיינמאן איז געווען א איד א צדיק א קדוש עליון ער האט נישט געגעסן איין איבריגן לעפל זופ כל ימיו געהארעוועט און געלערנט און געדאווענט די יארן האבן זיך גערוקט און ער האט נישט געהאט קיין סעלושען, האט ער געגעבן א סעלושען וואס דאס האט אפגעפירט כלל ישראל, דאס מיינט ער איז געווארן א צדוק, וואס ער האט געטון האט ער געמיינט ס'איז צדק, און ס'איז א שעים אז מען האט פארלוירן אזא מענטש, ווייל מען וואלט געקענט מיט אים ארבעטן, יעצט מען דארף אנהייבן זיך צאמצונעמען, און מען דארף ווי אין א מלחמה דארט אין חתם סופר'ס צייט מען האט אריבערגעשאסן אויף די טשעכישע גרעניץ האט דער חתם סופר געזאגט דאס איז אלץ אז מען איז נישט נזהר אין מוציא זיין זרע לבטלה, ווייל זרע לבטלה גייט יורה כחץ, ס'געט א פלי ארויס, און אויף דעם האט אונז דער אייבישטער יעצט באשטראפט אז מען איז געקומען מיט גאנס מיט ביקסן דעמאלטס האט דער חתם סופר דאס געזאגט, און דאס איז אויך יורה כחץ, דאס פליעט ווי א פייל מען קען עס נישט אפשטעלן, ווער ס'קען די סוגיא מסכת בבא קמא, אשו משום חץ, חציו, צו אשו משום ממונו, חציו מיינט אז דו שיסט א פייל קענסטו עס נאכדעם נישט אפשטעלן, אבער דו קענסט נישט זאגן איך בין שוין יעצט נישט פאראנטווארטליך ווייל איך בין אן אונס, איך קען עס נישט אפשטעלן. ניין, האסט עס נישט געדארפט שיסן. דער בחור דארף זיך נישט אויסרייבן, און דער בחור דארף נישט קישן זיך מיט מיידלעך, און דער בחור דארף נישט גיין אין צבא, און די זעלבע איז מיט די מיידל. ווען א בחור רירט אן א מיידל, דאס איז אזוי ווי ער רירט אן א פיר הונדערט וואלט עלעקטריק ווייער, ווען ער רירט עס אן ווערט ער פארברענט, שריפת פנימי וכו'. ער ווערט שווארץ אינגאנצן, און דאס אלעס האט מען געמעגט לאזן די מיידלעך זאלן גיין אין מיליטער? איי דזשאסט קענט פיגער דיס אוט. און ווער איז אונטער דעם? אגודה איז אונטער דעם? די אלע וואס זיצן אין כנסת די היימישע? ווער האט פארקויפט דעמאלטס די ילדי מאראקא מיט די ילדי טהראן מיט די אלע קינדער? פרוש!

דאס איז הארט. און נאכדעם איז דא די האגן מיט די קישן מיט די אלע זאכן. איך בעט נאכאמאל דעם עולם, לעבטס נישט בלינד, דער אייבערשטער שיקט אונז זייער א שטרענגע מעסעדזש, יעצט קבלת התורה, דער אייבערשטער געבט אונז א טשענס מ'זאל זיך נאכאמאל ווי מ'זאגט מקבל זיין די תורה, באט אויב נישט זאגט דער אייבערשטער שם תהא קבורתכם, ס'איז דא א שיין ווארט וואס הייסט שם תהא קבורתכם, דארט תהא. אריסכם איז עפעס שם? דער תירוץ איז זייער פשוט, שם תהא קבורתכם, ווי דו'סט זיין, דו'סט שטיין אין פראנט דארט וועסטו באגראבן ווערן, דו'סט פארן אין נגב וועסטו דארט באגראבן ווערן, טאמער טוסטו נישט אזוי ווי די תורה פארלאנגט פון דיר, איז ווי דו'סט גיין ביסטו אויסגעשפילט, כאטשיג אויף די ערשטע מינוט מיינסטו אז דו זעסט עס נישט און דו מיינסט אז דו קענסט טון וואס דו ווילסט, יעצט כ'האב געוואלט. נאכאמאל זאגן, איך זאג פאר יעדן, נעם מיט דיין קינד און וואטש אים, גיי נישט אין קיין גרויסע שילן, איך געב דאך די הדרכות יעדעס מאל, זאגט מיר איינער, יא איך קען דאך שוין נישט, מיין זון איז דאך שוין א בעל הבית אויף פאר זיך, זאג איך אים, טאמער איז ער שוין בעל הבית אויף זיך, פאר דעם רעד איך נישט, דעמאלטס האסטו פארלוירן די מערכה, טו פראטעקטן דיינע קינדער ווילאנג דו קענסט און ווילאנג דו האסט נאך א השפעה אויף זיי, יעצט, כ'האב געוואלט מאכן. נאך א חלק פון שיעור די וואך, איך האלט אינאיין באקומען פון ראש ישיבה'ס קאמפלימענטס, יעדע ראש ישיבה זאגט הרב נחום, נישט איר, קודם וואלט מען אונז נישט געכאפט, ווייל נישט יעדע ראש ישיבה כאפט וויאזוי ס'גייט צו דאס אויסגיין מיט א מיידל, היינט סיי ביי די חסידים סיי ביי די ליטווישע גייט אזוי, מען שמועסט אפ אז מען וועט זיך טרעפן אין יענעם אין יענעם האטעל, אין די לאבי. פארשטייט זיך. און נאכדעם גייט זיך יעדער אהיים. דאס איז נישט די שלעכסטע זאך וואס איז דא, ווייל סוף כל סוף נישט יעדער איינער האט א פלאץ אינדערהיים ווי ער קען אויפנעמען בחור, און נאכדעם איז דא שכנים וואס מען קוקט, און יעדער קוקט זיך ארום. בקיצור, איך פארשטיי עס, איך בין צו דעם מסכים, אזוי לאנג עס איז נישט דא קיין איסור ייחוד, און נישט דא קיין אנדער ארויסוועג, זאל מען עס טון, דערס נאטינג ראנג. אבער לאמיר גיין צו שטארק, די שאלה איז וויפיל מאל דארף מען זיך זעהן, וויפיל שעה דארף מען רעדן, און וויפיל חדשים דארף מען אויסגיין, כ'האב יעצט געהאט א פאל, גראדע איז מיינס א משפחה, געהאט א פאל ווי ער האט ארויפגעשטעלט א פיקטשער ווי ער קלאטשט, זי קלאטשט זיך אריין אין אים, און זי איז ר' מרדכי פאלאטשעק'ס אן אייניקל און ער איז רב זכריה ברוינער'ס אן אייניקל. ס'איז געגאנגען איך האב געגעבן א פסק אויפן וואטסאפ א שטרענגע פסק וויאזוי מעגט עטס דאס טון קודם איז דער חתן שעלט מיך אריין אז איך זאל פארברענט ווערן און איך זאל פגר'ן איך זאל באקומען קענסער און מען זאל מיך נישט באגראבן שוין די אלע זאכן בין איך זיך שוין צוגעוואוינט איך זאג אים איך האב יעצט אנגעטון מיין בולעט פרוף וועסט ס'עט גארנישט העלפן ס'האט מיר גארנישט געשען מיטן אייבערשטנ'ס הילף נאכדעם שרייבט מיר איינער אריין זיי הענגען ארום דרײַ יאר דעטס א שעים דעטס א שעים ווי מעג מען ארום הענגען דרײַ יאר ווילסט זי האב חתונה. און וואס גייסטו אין דריי יאר געוואויר ווערן? דער עולם מיינט ס'איז א וועלטס טעות, אז וויפיל מער מאל מען זעהט זיך, אלץ בעסער איז די זאך, ווייל מען האט זיך קלאר ארויס. איך זאג אייביג זאלסט וויסן, ווען זי זעהט דיך דאס ערשטע מאל, שי שאוס אפ הער אינסייד, ווען זי זעהט דיך דאס צווייטע מאל, אויב כאטשיג ס'ציט שוין דא א פאדעמל, אדער פאר אים אדער פאר איר, הייבט מען שוין אן צו מאכן א שאו, נאכדעם ווען דו האסט חתונה, קומט ארויס דער אמת'ער יו, ווער דו ביסט, און דעמאלטס הייבט זיך אן די שלום בית פראבלעמען. איך האב נישט אזוי איך האב געזעהן דעמאלטס איך האב געזעהן אהער און אהין. ס'איז דא אמאל איינער וואס ווייזט אייביג ארויס דעם אמת'ן יו, ס'גייט יעצט איינער איז אויסגעגאן מיט א מיידל, זיי האבן זיך אראפגעזעצט ביי א טיש, נישט אין א האטעל נאר אין יארד, און ס'איז געקומען א קאץ, האט זיך דארטן געדרייט און געמיאוקעט מיאו.

דעטס אלל איט איז, דו האסט איין ברירה, נאר מתפלל זיין צום אייבערשטן. תפילה איז אזוי גרויס אז ס'קען אפילו צונעמען א שידוך אויך. די גמרא זאגט אז ס'איז געווען רבא געזען איינער האט מתפלל געווען אין שול רבונו של עולם דאס מיידל האב איך ליב געב זי מיר, איז ער צוגעגאנגען האט ער אים געזאגט די סוף איז וועסטו אויסקומען לכפור בשם אדער בה אדער בשם ס'דא צוויי גרסאות דארט אדער וועסטו לייקענען אינעם אייבערשטן און זאגן דער אייבערשטער הערט מיך נישט אויס ווייל האט מיר נישט געגעבן יענץ מיידל ווייל דער אייבערשטער האט געהאלטן עס איז נישט פאר דיר, אדער סוף לכפור בה דו וועסט איר פארמיאוס'ן ווייל דאס איז נישט געווען דיין זיווג און דו האסט עס אויסגעבעטן מיט כח, סאו דאס איז די גאנצע זאך, די זאך איז נישט דאס אויסגיין אסאך און זיך טרעפן, יעצט לאמיר גיין ווייטער, הרב שטיינמאן אליינס ברענגען די מוסר ספרים אז ווען ער איז געגאנגען זען דאס מיידל האט ער זיך אנגעטון אויפן שטערן, א טאש-טיכל אז ער זאל נישט זעהן, טאמער וויל ער זי נישט צו זי וויל אים נישט, וואס האט ער זיך משוגע צו מאכן זעהן א פרעמד מיידל? איז ער געזעסן, זיי האבן גערעדט, און נאך צען פופצן מינוט זיי האבן געזעהן אז זיי זענען אויף די זעלבע וועיוו הייט, האט ער עס אראפגענומען און ער האט געגעבן א קוק, ווייל אסור לאדם לקדש אישה עד שיראנה. יעצט דאס איז נישט קיין הנהגה פאר יעדן מענטש, עס איז זיכער נישט קיין הנהגה פרטית, אבער דער וואס ער גייט און ער קומט און ער מיינט אז יעצט האט ער פארשטאנען און ער האט זי ארויס, ער האט גארנישט. יעצט כ'האב ענק געזאגט פאריגע וואך צו פאר צוויי וואכן אז די ראש ישיבות מאכן מיך משוגע אז איך זאל ווייטער רעדן פונעם ענין פון קריבות און פון ענין פון חיבוק ונישוק, יעצט אז זיי הייסן דארף איך דאך זיכער פאלגן, איז למעשה כ'האב ענק געזאגט ביי די ערשטע שיעור האב איך ענק געזאגט אז ס'איז דא פון די הייליגע ספרים אז מ'טרעפט זיך נאכדעם וואס מ'איז שוין חתן כלה, ביז יעצט מ'האט זיך געדארפט טרעפן און געדארפט ווערן חתן כלה, דארפן מיר זיך צו טרעפן, וואס ווייניגער איז בעסער, דו זעסט אז ס'קען גיין קענסט גיין, און טאמער נישט גייט מען ווייטער, אבער נאכדעם איז דא.

אזוי. שמעו נא גוי קדוש הערטס אויס א הייליג פאלק זכאה חולקיהון קדושי עליון די ס'איז זייער באגליקט דער חלק פון די קדושי עליון אשר משמרים עצמם מאישה זיי היטן זיך אפ פון א פרוי בנגיעה פון אנרירן ושיחה און פון רעדן ופרישות און פרישות והאיש אשר הוא עובר על זה ווען א מענטש איז עובר חלילה אויף דעם הוא מתועב בין הבריות איז ער פארמיאוס'ט ביי די

זאגט דער הייליגער רבי יונתן אוי לי אימי כי ילדתני, וויי איז מיר מאמע אז דו האסט מיך געבוירן, אבער ער מיינט נישט אים, ער מיינט הפרצה הזאת בדור הזה, אז ס'איז געבוירן געווארן אזא פרצה אין מיין דור שרייבט ער ויותר נעכר כאבי ס'איז נאך אסאך מער מיין ווייעדיג הארץ כי ימים המיועדים לקדושה, דווקא טעג וואס זענען מיועד פאר קדושה און תהילות השם, למשל, פורים, חנוכה, מועדי השם, ימים טובים, שהקדוש ברוך הוא משרה קדושתו ורוחו ממרום על עם קדשו, דער אייבערשטער טוט משרה זיין זיין קדושה אויפן הייליגן פאלק, אז יוסיף לחטא טוט ער נאך מער זינדיגן. כאשר יפקד אז מושב החתן אצל הכלה, ווען מען מאכט אז דער חתן זאל קומען צו די כלה, יבוא אליו אשם אצל משפחתו, ברענגט ער א גאנצע זינד אויף זיין משפחה ונקה לא ינקה. ועוד גירוי יצר הרע איז נאך דא א אנגערייצט זיך צונעם יצר הרע, ולאו הכא נקראים דברי תנאים הברית שכורתים לאלהי נכר, דאס וואס מען האט געמאכט תנאים און מען מאכט א בונד אז מען גייט חתונה האבן, דאס האט מען געמאכט פאר אלהי נכר רחמנא ליצלן פאר די עבודה זרה, לעבור על מצות השם כל ימי קשר התנאים, די גאנצע צייט וואס ס'איז דא א קשר פון תנאים מ'האט נאך נישט חתונה געהאט, איז דאס געמאכט אז מען זאל עובר זיין מצות השם, און זאגט ער ווייטער, געווענדליך גייט דאך אזוי, דאס הייסט יעדער טוט דאך עס, פארוואס איז עס אן איסור? איך זעה דאך אז יעדער טוט עס, זאגט ער ואם יתלו עצמם במנהג קדמונים, אז זאל מען זיך תולה זיין אין מנהג קדמונים, אז יעדער טוט עס, מען טוט עס שוין אסאך יארן, מלבד דלא שייך מנהג נגד תורת השם, ס'נישט דא אזא מין מנהג קעגן תורת השם, נישט דא אזא זאך, ווייל מיקל ווער ס'איז מיקל ומפקפק בזה הוא מין, ער איז א מין רשע ואפיקורס, ודבר השם בזה, און ער האט פארשעמט דעם אייבערשטנ'ס דבר השם. זאגט ער ווייטער, ויהי איש חכם ונבון, ווער איז א חכם ונבון היודע וואס ער ווייסט לומר תירוץ על זה, או איזה דו דרך היתר יאמר לי, אויב ס'דא א מענטש וואס ער קען מיר מסביר זיין א היתר פארוואס מען טוט עס, אדער א תירוץ פארוואס מען טוט עס, זאגט דער רבי ר' יונתן זאל ער מיר קומען זאגן, איך וויל אויכעט וויסן. אולי יתיישב דעתי במקצת אפשר וועל איך ווערן אביסל באזעצט, כי מאוד לבבי הומה על עוון כזה הנפרץ בישראל, מיין הארץ טוט וויי אויף אזא מין זינד וואס איז נפרץ געווארן ביי אידן. און נישט נאר דאס, ועושים ממנו נימוס וסדר, ס'ווערט פון דעם א גאנצע סדר, מ'מוז אזוי טון. זאגט ער ווייטער, ואתה עם השם, אמרו נא, זאגטס מיר עם השם, היש בכם אחד שיתוודה ביום כיפור על עוון זה שעשה בימי היותו חתן, איז דען דא איינער וואס האט אפילו איינמאל אין יום כיפור מתוודה געווען, רבונו של עולם איך בין געווען א חתן, בין איך געגאנגען זען די כלה, איך בין געקומען צו קישוי אבר, כ'האב מיך אויסגעריבן ביינאכט, כ'האב גע'חלומ'ט כ'בין צוגעקומען צו קרי, און דא איינער וואס טוט אויף דעם מתוודה זיין ולכן הירא וחרד לדבר השם, וועגן דעם יעדער וואס איז ירא וחרד לדבר השם יפן לקול דבריי זאל הערן מיין קול וישמע און ער זאל צוהערן ואל יחוש שיצחקו עליו צעירים און ער זאל זיך נישט דערשרעקן אז מענטשן אים לאכן פון אים ויאמרו מ'עט זאגן זה חסיד שוטה דו חסיד שוטה. הטוב אתה מזה מאבותיך, ביסטו דען בעסער פון דיינע עלטערן, זיי האבן דאך אויך דאס זעלבע געטון, וכהנה וכהנה דברים, זאלן דיר זאגן אזאלכע זאכן, זאלסט דיך נישט דערשרעקן, כי טוב לו שיהיה שוטה כל ימיו ולא יהיה רשע לפני המקום, בעסער ער זאל זיין א שוטה א גאנץ לעבן און זאל נישט זיין א רשע פארן אייבערשטן, יעצט דאס שטייט אין יערות דבש חלק א' דרש ו, און. ס'פארשטייט זיך פארוואס ער פייערט אזוי איז ווייל אין דעם איז דא אסאך איסורי תורה און דרבנן, איסורי דרבנן וואס דאס מאכט זיך דורך דעם וואס מ'טרעפט זיך בשעת מ'איז א חתן כלה און דאס אלעס איז אסור על פי דעת תורתינו הקדושה און אויף די הלכה, ס'דא איסורי הרהור, ס'דא הסתכלות אסורה, ס'דא קריבות וואס דאס איז א חלק פון לא תתורו און לא תקרבו נאך ונשמרתם מכל דבר רע. סאו דא האט עטס קלאר אז מען טאר נישט טון די אלע זאכן. יעצט, די תלמידים פונעם גרא זענען ארויפגעקומען אויף ארץ ישראל, און ס'איז געווען דארטן א קהילה וואס זיי האבן געהייסן פרושים, וואס דאס האבן די תלמידים פונעם גרא געמאכט, און ס'איז געווען א גרויסער רב אין ירושלים, ער האט געהייסן ר' יהושע לייב דיסקין. איז דא א ספר וואס ער האט געמאכט ס'הייסט טוב ירושלים שרייבט ער אזוי, מזמן הקניין והתנאים פון ווען מ'האט געמאכט דעם קנין מיט די תנאים עד לנישואין ביז צו די חתונה לא נפגשו חס ושלום האט מען זיך קיינמאל נישט געטראפן במקום אחד ואם נפגשו טאמער מ'האט זיך יא געטראפן במקרה לא היו ממשיכין בשיחה חס ושלום צו רעדן דאס זיכער נישט אלא נפרדים זה לדרכו וזה לדרכו. עתה כאשר ירדנו מטה מטה, מ'איז אזוי נידריג געפאלן בעוונותינו הרבים החתן והכלה מטיילין בשוק, זיי גייען אפיציעל שפאצירן אין די גאס לעיני כל ומתוך טמטום הלב, מ'איז אזוי פארשטאפט די הארץ. אפילו אין מרגישים שעבירה בידם, מ'כאפט שוין נישט אז ס'איז גאר אן עבירה, וכבר צווח החכם מכל אדם היחתה איש אש בחיקו, ווען א מענטש עט טון שאוולען פייער אין זיין שויס ובגדיו לא תשרפנה, וועלן זיך דען זיינע קליידער נישט פארברענען? אדער אויך אם יהלך איש על הגחלים, ווען א מענטש וועט גיין אויף קוילן ורגליו לא תכוינה, עלן זיך זיינע פיס נישט אפברענען? דאס איז א פסוק אין משלי קפיטל ו', ואמרו חזל זאגן די חזל אין מסכת שבת דף סמך ד'. ס'שטייט דארט נאכדעם ווען מ'איז צוריק געקומען און ס'איז געווען א מלחמת מצוה, מ'האט גענומען די נאמבער פון וויפיל מענטשן זענען געגאנגען און וויפיל זענען צוריק געקומען, ס'האט נישט געפעלט קיינער, האבן זיי געברענגט דארטן א קרבן פארן אייבערשטן, פרעגט די גמרא פארוואס וואס דארף מען א קרבן, זאגט די גמרא מידי עבירה יצאנו מידי הרהור לא יצאנו, טאקע עבירה בפועל ממש האבן מיר נישט געזינדיגט, אבער א הרהור כאפט זיך אמאל אריין, זאגט ער הלא תודה לי אחי, זיי מיר מודה מיין ברודער. מה גרם לכל הרעה הזאת, וואס האט עס גורם געווען, אם לא הריסת הגדרים וביטול הסייגים, צו נישט דאס וואס מען האט צובראכן די גדרים און די סייגים, ובראש וראשונה און אנגעהויבן האט זיך עס, התראות וואס מען האט זיך געטראפן א חתן וכלה לפני הנישואין. יעצט, דער חינוך אין מצוה קפ ח זאגט אזוי, כלל הדבר הוא, שלא יעשה האדם שום דבר בעולם, מענטש זאל נישט מאכן קיין שום זאך המביא לידי הרהור בנשים, וואס עס זאל אים ברענגען ער זאל מהרהר זיין אין פרויען, לא במעשה ולא בדיבור ולא שום רמז לקרב דעת, נישט במעשה נישט בדיבור נישט קיין שום רמז לקרב דעת, ואין באפשר להגיד פרטי הענינים, קען נישט אויסרעכענען אלע פרטים שידע אדם לעשות לקרב אליו דעת האישה שהיא קלה, אלע ענינים וואס ס'איז יעדער מענטש ווייסט, וויאזוי מען קען מקרב זיין די דעת האישה, וואס דאס איז זייער גרינג, א פרוי איז א מקבל, עס איז זייער גרינג לאזט זי זיך ווי מען זאגט איבעררעדן פון א זכר וואס ער איז א משפיע, ולכך הזכירו חזל מהם קצת, ובשאר יזהר כל אחד לשמור עצמו, עס איז נישט גענוג דאס וואס די חזל זאגן, כ'וועל באלד זאגן וואס ער מיינט וואס די חזל זאגן, אבער א מענטש דארף וויסן, ער דארף ער דארף זיך קענען און ער דארף קענען די מיידל ווער וועם ער לויפט נאך אדער ווער ס'לויפט אים נאך, כי השם יראה ללבב. דער אייבערשטער זעט די הארץ, ומכל מקום לפי הדומה מכל מה שהזהירו חזל, אין אדם רשאי לזוז ממוסרם הטוב, די אלע וואס זענען גלייך צו דעם וואס די חזל האבן געזאגט טאר מען נישט חלילה אוועקגיין. יעצט כ'וועל מסביר זיין לכאורה וואס דער חינוך מיינט. שלחן ערוך אין אבן העזר סימן כא שטייט ואסור להסתכל בבגדי צבעונים של אישה שהוא מכירה. א פרוי הענגט זיך אויף אירע קליידער זאלן אויסטריקענען און ער קען די פרוי, טאר ער נישט קוקן אויף די בגדי צבעונים. אפילו אינם עליה, אפילו ס'הענגט נאך, ס'איז נישט אויף איר, פארוואס שמא יבא להרהר בה, ער וועט אנהייבן צו טראכטן וויאזוי זי זעהט אויס, און ס'וועט ווערן צרות. יעצט, רש י זאגט א מורא'דיגן לשון, רש י איז אין מסכת עבודה זרה, דף. כ עמוד ב', זאגט רש י שזוכר את האישה, ער געדענקט די פרוי ומהרהר אחריה, יעצט אין שלחן ערוך אין אבן העזר סעיף ו' שטייט אין שואלים בשלום אישה כלל אפילו על ידי שליח, מען טאר נישט אפילו דורך א שליח פרעגן וואס מאכט די פרוי צו כדומה, יעצט זאגט דארטן רש י אין מסכת קידושין דף ע עמוד ב', שמא יהיו רגילים זה עם זה על ידי שלוחם, זיי ווערן נאנט איינער צום אנדערן דורך זייער שליחות, ויבואו לידי חיבה זיי'ן צוקומען צו ליבשאפט, אזוי זאגט רש"י, יעצט אפילו דורך מאן איז אויך אסור, און רש"י זאגט אזוי, דמכל מקום מרגיל לבה ודעתה אצלו, ער טוט איר הארץ מרגיל זיין צו אים, יעצט די אלע זאכן איז געזאגט געווארן ביי א פרוי אדער א מיידל איז אפילו ס'איז זיין כלה ווערט נישט די מצב בעסער, דאס אלעס איז די כלה איז ביי אים אזוי ווי א געהעריגע אשת איש וואס ער טאר נישט טון די אלע זאכן וואס מען טאר נישט טון מיט אן אשת איש, דזשאסט ביקאוז שי איז ענגעידזשד מאכט עס נישט בעסער, יעצט באמת די תכלית פון די אלע זאכן איז אז מען זאל מאכן א קשר צווישן ווי מען זאגט א מאן און א פרוי א חתן און א כלה, אזוי ווי איך בין שוין מסביר געווען די מינוט ווען די מומע לילית הרשעה שפילט זיך שוין ארום, דעמאלס בלאפט שוין יעדער, נאובאדי גיווס אוט היז טרו אינס, אינסיידס, איז במילא וואס געשעהט? כ'האב ענק שוין אסאך מאל געזאגט אז וואס איז דער ענין פון חמשה ימי טומאה און שבעה נקיים? דער ענין איז דער אייבישטער וויל זעהן ווי ערליך דו ביסט, און לויט דעם געבט ער דיר נאכדעם קינדער. מיט אנדערע ווערטער, ס'שטייט מען זאל זיך מקדש זיין, קדש זיין, מקדש זיין, וואס איז דאס קדש זיין? מקדש זיין מיינט, נישט מען זאל ברעכן קאפ אין די וואנט און נישט מען זאל פאסטן בה"ב, ס'מיינט, דער אייבערשטער וויל זען ווי ווייט א איד וואוינט מיט זיין ווייב אין איין הויז, זי איז א נידה און ס'איז זיין ווייב, און דער אייבערשטער זאגט סוגה בשושנים, ס'איז דא א געוואלדיגע וואנט און די וואנט איז געבויעט פון רויזן, און דער אייבערשטער וויל זען וויפיל דו'סט זיין אפגעהיטן, און לויט דעם איז ער דיר משפיע קינדער. ווען אמאל אין א ספר שטיין אז ס'איז געקומען א איד זיך באקלאגן צו א רעבן אז ער האט נישט מצליח געווען מיט די קינדער, נאכדעם איז געווען אן אנדערע זיין שכן וואס ער פלעגט מגלה עריות זיין און האט מורא'דיג מצליח געווען, ער האט געפרעגט דעם רעבן ווי איז דער יושר, און דער רבי האט געזאגט אזוי, דו האסט דיך זייער שטארק אפגעהיטן, פארשטיי, יעצט ווען דו האסט געוואוינט מיט דיין ווייב ביסטו געווען ביזי, די מיידל וואס דו קענסט, די וואס האט דיר געגריסט, מיט דעם וואס האט דיר געשיקט א מעסעדזש, ביסט געווען ביזי מיט יעדע נקבה ביי דיר אין בעט, ממילא איז עס זויערע רשעה מריחה. ס'הייסט בני שנואה, בני תמורה, וואטעווער. דער שכן דיינער האט זיך אויסגעגעבן זיינע תאוות מיט אלעם, מיט אשת איש, מיט זנות, מיט אלעם. און ווען ס'איז געקומען למעשה צו זיין ווייב האט ער עס שוין געטון אן א תאווה. ער האט עס נאר געמוזט טון ווייל ער האט א ווייב. ממילא האט ער ממשיך געווען גרויסע נשמות. יעצט דאס מיינט נישט חלילה אז מ'זאל זיך פון דעם אויסלערנען אז מ'זאל חלילה גיין זינדיגן ווייל מ'עט נאכדעם האבן גרויסע נשמות. ניין. געווענטליך איז אז דער דער וואס איז זינדיג דער האט נאך מער אין זין די אלע מערי מיט דזשעני מיט. ט, לואיז, מיט די אלע שיקסעס וואס ער האט געהאט צו טון. עס מיינט נאר צו זאגן אז דעמאלטס איז אזוי געווען, אבער דער דער מוסר השכל דערפון איז אז א מענטש בשעת ווען ער וואוינט מיט די פרוי דארף ער זיך נאכגעבן ככל אות נפשו, א מחיה עס זאל גיין ווי מער די תאווה איז אלס קלוגער זענען די קינדער, וועגן דעם זאגט מען א ממזר איז זייער קלוג, אבער איין זאך דאס דארף מען געדענקען, וויפיל מען לייגט אריין עפערט אין די חמשה ימי טומאה און די שבעה נקיים, קיים, און אין די זעלבע צייט א חתן כלה, אזוי ווי ווייניגער זיי טרעפן זיך און זיי זינדיגן אוועק, מיט הרהור און מיט נגיעות און מיט אריינקלאפן, לויט אזוי שטעלן זיי אויף א דור. דאס זענען די קינדער. דאס זאל מען געדענקען. ס'איז דא אמאל בחורים וואס האבן זיך זייער נישט איידל אויפגעפירט אלס בחור. פונדעסטוועגן דאך, ס'איז געקומען צו די חתונה, זיי האבן עס געטון בקדושה וטהרה. קדושה נאכאמאל, דאס מיינט אז. בשעת זיי זענען געווען נישט ריין האט ער נישט אריינגעבאמבט אוי איים סארי אטטטטטטט די אלע גארבידזש מוז זיך ענדיגן דעמאלטס קען מען זוכה זיין צו די גאר וואוילע הערליכע טאמער נישט זאגט דער אייבערשטער וברותי מכם המורדים והפושעים דער אייבערשטער ווישט זיי אפ פון די מעפ און אונז לעבן מיר יעצט אין זייער סכנה'דיגע צייטן. לאמיר פאלגן וואס שטייט אין חומש אך בהשם אל תמרודו הייבט זיך נישט אן מיטן אייבערשטן ס'איז די לעסט יו שוד סטארט וויט איז דער אייבערשטער יעצט דאס איז קבלת התורה אונז זעמער עבדי השם מיט דעם וואס אונז נעמער אן די אלע זאכן שווער איז עס ווי דער גלות אבער דאס איז הגם ער פאלט דורך זייער אסאך מאל ביי הרהור ביי דאס ביי יענץ אבער דאס איז קבלת התורה. אז וועסט דאס מקבל זיין אויף דיר, האסטו געמאכט דעם שענסטן קבלת התורה וואס עס איז. דאס איז נאר געווען צוגעלייגט ווייל די רבנים ווילן מען זאל רעדן פון דעם. עס איז א חלק פונעם שיעור פון די וואך, דאס האט צו טון מיט נגיעות און אזוי ווייטער, אבער איך מאך דערפאר אן עקסטערע קעסטל ווייל איך וויל עס נישט אויסמישן מיט די שיעור פון די פעדאפיליע.